דער רבי רייאץ האט אמאל דערציילט אין א פארברענגען אז דער אלטער רבי איז געווען ביים מעזריטשער מגיד א משך זמן, און אין יענע צייט פלעגט דער מעזריטשער מגיד יעדע טאג אים מגלה זיין תורות פון מורינו הבעל שם טוב, דערציילט אים סיפורים פון מורינו הבעל שם טוב, פלעגט זיין א שעה קבועה בימות החול בשבת ובמועד, און ער פלעגט מגלה זיין די ענייני תורה און סיפורים וואס ער האט מקבל געווען פון בעל שם טוב, דערציילט אז פארן לימוד פלעגט דער מגיד זאגן מיט א תפילה, פלעגט ער אנהויבן קל הויה קל השם ויאר לנו, און נאכן לימוד, בשעת מ'האט געענדיגט דעם סיפור אדער די תורה בשם הבעל שם טוב, פלעגט דער מגיד מסיים זיין, יהי רצון אז זאל לייכטן און נתגלה ווערן דער אור חיה יחידה אין חבד שבנפש בגילוי ובהצלחה. אזוי פלעגט דער מגיד, דער מעזריטשער מגיד פלעגט ווינטשן דעם אלטן רעבן. אז ס'איז געקומען ספירת העומר צייט, דער סדר פלעגט זיין אז ביים בעל שם טוב און על דרך זה ביים מעזריטשער מגיד איז דרכם בקודש געווען אז ספירת העומר פלעגט פלעגן זיי דאס זאגן לפני התיבה אין בית הכנסת דאס הייסט אז זיי פלעגן זיין די פלעגן זאגן די ספירה בקול עובר זיין לפני התיבה פאר די ספירת העומר. דער אלטער רבי איז געווען יענעם לג בעומר און דער מעזריטשער מגיד האט געציילט בקול דעם ספירת העומר נאך מעריב, דערציילט ער אז בשעת ס'איז געקומען די נאכט, דער ליל התקדש, די נאכט פון הוד שבהוד די נאכט פון לג בעומר, דער אלטער רבי איז געשטאנען אונטער דעם מעזריטשער מגיד, און ער האט געהערט ווי דער מגיד ציילט די ספירה, פון אט דעם טאג האט דער אלטער רבי דערפילט ווי אזוי ס'האט אים אריינגעשיינט, ס'האט אים אריינגעלייכטן דער גילוי חבד שבנשמה, און ער האט געפילט במוחש ווי אזוי דער קיום, פון די תפילה און די ברכה פון דעם הייליגן מעזריטשער מגיד הייבט אן מתקיים ווערן דעם קל הויה ויאר לנו, און די תפילה און די ברכה פון דעם מעזריטשער מגיד איז ביי אים מקויים געווארן, און אז דער מאור החבד שבנפשו איז געשטאנען בהתגלות און ס'איז אנגעהויבן פון יעמאלט מתגלה ווערן בהצלחה מופלאה אין די אלע עניינים פון חסידות וואס דער אלטער רבי האט אנגעהויבן מגלה זיין. אזוי דערציילט דער רבי רייאץ דער פריערדיגער רבי אין א שיחה קדושה, וואס דא זעט מען אז דער טאג פון לג בעומר דאס איז א יום גדול א יום מסוגל אין די עניינים פארבונדען מיט דעם גילוי פון פנימיות התורה, דערפאר געפינט מען טאקע אין א בריוו וואס דער אלטער רבי שרייבט צו די חסידים נאך בימים ההם, שרייבט ער א בריוו א קורצע בריוו שרייבט ער שישו ושמחו בשמחת רבי שמעון בר יוחאי, אז מיר וועלן מיר און ער בעט אז די חסידים זאלן זאלן זאלן זיך משמח זיין און פארברענגען בשמחה גדולה ווייל מיר זענען זוכה צו לערנען זיין תורה און מיר זענען מקבל טיפין ווי ער שרייבט דעם לשון דארטן טראפעלעך טיפין פון זיין פון זיין תורה וואס איז נתגלה געווארן צו אונז אין תורת החסידות. בנוגע דעם ענין פון לג בעומר, געפינען מיר טאקע פון דעם אלטן רעבן ביאורים נפלאים וואס איז דער עמק הענין פון לג בעומר. בכלל איז אז מען רעדט וועגן לג בעומר איז דא פון אלטן רעבן איז דא א מאמר, דער מאמר הייבט זיך אן מיט די ווערטער עד הגל הזה, דאס איז געדרוקט אין דעם אלטן רבינ'ס א סידור, דעם סידור וואס דער מיטעלער רבי האט געדרוקט, סידור עם דא"ח הייסט עס, סידור תפילות לכל השנה, אין יענעם סידור איז דא דער שער הלג בעומר, וואס דארטן איז דא עניינים נפלאים, ביאורים נפלאים וואס דער אלטער רבי, דאס איז דאך מאמרים פון דעם אלטן רבי'ן וואס דער מיטעלער רבי האט עס געשריבן אין זיין סגנון. און דארטן איז ער מבאר איינער פון די עניינים, די נקודה, דעם תוכן, דעם עומק העניין פון לג בעומר, און ער זאגט אז דאס איז מרומז אין דעם פסוק. דער פסוק זאגט עד הגל הזה, איז אין דעם פסוק איז דא א רמז אויף לג בעומר. וואס איז די סברה, וואס איז דער עומק העניין פון לג בעומר און ווי אזוי דאס איז מרומז אין דעם פסוק. אינטרעסאנט, אז ס'איז פאראן אויכעט פון דעם אלטן רעבענס א חבר, איינער פון די פון די גאר חשוב'ע תלמידי המגיד, וואס איז געווען זייער נאנט מיטן אלטן רעבען, און אויך געווען מחותנים פון דעם הייליגן בארדיטשובער, איז אויכעט פאראן אויפן זעלבן פסוק, עד הגל הזה, ברענגט ער אויכעט דעם קשר צו לג בעומר. איז לאמיר פריערט מיך איבערחזר'ן דעם ווארט פון ר' לוי יצחק בארדיטשובער, און שפעטער וועט מען זאגן דעם ווארט פון דעם אלטן רעבן, ווי דאס איז מבואר אין תורת החסידות אין חסידות חבד, איז ר' לוי יצחק בארדיטשובער ברענגט אזוי, דער ווארט פון עד הגל, גלעד, שטייט אין פרשת ויצא, אז יעקב אבינו בשעת ער איז אנטלאפן פון לבנ'ן, יא, האט ער געמאכט, ווי איז געווען דעמאלט די מחיצה וואס ער האט געמאכט, ער האט גערופן צוזאמען זיינע קינדער זיינע ברידער, און זיי האבן געמאכט דארטן א סעודה, האט ער געהייסן אז זיי לקחו אבנים, זאלן נעמען שטיינער און מאכן א גל, און ער האט געזאגט עד הגל הזה ועד המצבה אז דאס וועט זיין א גל אני לא אעבור אליך ואתה לא תעבור אלי, וואס ער האט געמאכט די מחיצה פון דער מקטרג, דער לבן פון איין זייט, דער לבן דאס איז דער ענין פון פון לבן הארמי, לבן הרשע, מיט די אלע עניינים, און פון צווייטן זייט יעקב אבינו האט געמאכט דעם גל עד אז דאס זאל זיין א מחיצה המפסקת. און טייטשט דער הייליגער בארדיטשובער אז אין דעם פסוק איז דא א רמז אויף לג בעומר, דאס איז אין דעם ווארט גל עד, זאגט ער אזוי, אז אין חג הפסח איז מאיר גילויים נעלים ביותר, גילויים נפלאים, וואס איז מאיר אין דעם מועד פון חג הפסח, פון נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא און די ניסים ונפלאות וואס זענען געווען אין צייט פון יציאת מצרים, און די אלע ניסים ונפלאות האבן מאיר געווען פון פסח ביז לג בעומר, די דריי און דרייסיג טעג, דאס איז דער ענין פון גל. דאס איז די דרײַ און דרײַסיק טעג וואס איז מאיר הארה פון חג הפסח, און דערפאר איז יעמאלט דאן פאסירט די אלע גרויסע ניסים ונפלאות וואס אידן האבן דורכגעגאנגען, פון יציאת מצרים, שפעטער נאך קריעת ים סוף, שפעטער איז געווען די עניינים פון ירידת המן, אלץ עס איז פארגעקומען אין יענע טעג. דערנאך הייבט זיך אן, קומט צו גיין לג בעומר, און לג בעומר הייבט זיך שוין אן מאיר זיין די הארה פון דעם קומענדיגן יום טוב, דער יום טוב פון מתן תורה, דער יום טוב פון חג השבועות, און דאס איז דער ווארט עד, וואס עד זאגט ער אז דאס איז מלשון עדים, מען געפינט ביי מתן תורה אז אידן האבן באקומען די כתרים, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ירדו שישים ריבוא מלאכי השרת וקשרו לכל אחד מישראל די כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וואס דאס ווערט אנגערופן דער עדי, די עדיים, דאס איז די די די די צירונגען, די תכשיטים, די כתרים וואס אידן האבן באקומען, תורה רופט דאס אן בשם עד מלשון עדיים וואס דאס איז מלשון תכשיטים. און דאס זאגט ער אז גל, אז בשעת ס'גייט אריבער דרײַ און דרײַסיק טעג פון חג הפסח, און דעמאלט הייבט זיך אן די ימים וואס הייבט אן מאיר זיין די הארה פון חג מתן תורה, איז דעמאלט הייבט זיך אן דער עד, די עדיים הייבט מען אן שוין צו באקומען די תכשיטים פארבונדן מיט מתן תורה. ס'אינטערעסאנט אז בנוגע דעם ענין וואס דער הייליגער בארדיטשובער זאגט איז דא בדוגמא זו איז דא וואס אין א מאמר פון דעם רעבן ריי"צ פונעם פריערדיגע רעבן, דאס איז א מאמר וואס איז געזאגט געווארן לג בעומר אין די יאר תרצ"ב, יעמאלט איז געווען א שמחת התנאים ווי מען רופט עס אן, דער ווארט וואס איז געווען דעמאלט דעם פריערדיגע רעבע זיין יונגסטע טאכטער איז דעמאלט געווען א מסיבת תנאים, און אין יענע מסיבת תנאים וואס איז געווען האט מען האט דער פריערדיגע רעבע געזאגט א מאמר, דער מאמר האט זיך הייבט זיך האט זיך אנגעהויבן מיט דעם פסוק שיר המעלות, דער פסוק האט זיך דער מאמר האט זיך אנגעהויבן שיר המעלות, וואס דארטן שטייט הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, דאס איז געווען דער מיימר און דארטן האט ער ארומגערעדט א מורא'דיגער ווארט, ער האט געזאגט אז דער ענין פון לג בעומר מיט חג השבועות זענען ימים טובים וואס זענען פארבונדן איינע מיט די אנדערע, חג השבועות איז דאך דער זמן החתונה, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין די אלע מדרשים אז אין שבועות איז געווען די חתונה פון הקדוש ברוך הוא און כנסת ישראל, וואס דעמאלט איז געווען די נישואין, די זמן החתונה, וואס דאס איז דער גאנצער ענין פון מתן תורה, און פאר דערוף. איז אזוי ווי די פאר א חתונה איז פאראן די זמן פון די תנאים די קישורי השידוכים ווי מ'רופט עס אן, וואס דעמאלט די ווארט די קישורי השידוכים צווישן דעם חתן און די כלה, און דערנאך איז דא די טעג וואס דעמאלט איז שיקט מען די מתנות סבלונות וואס די חתן שיקט צו די כלה. האט דער פריערדיגער רבי געטייטשט אין מאמר אז לג בעומר איז דער טאג פון די קישורי השידוכים, לג בעומר דעמאלט הייבט זיך אן די זמן ההכנה צו די צו די גרויסע חתונה פון מתן תורה, און ס'הייבט זיך שוין אן מאיר זיין די גילויים פון מתן תורה, די הכנה צו מתן תורה. וואס ס'ברענגט זיך טאקע נאך ערטער אין ספרים אין חסידישע ספרים דער ענין פון טוב, זיבעצן טעג וואס איז דא צווישן לג בעומר און חג השבועות, וואס אין די טוב ימים אין טוב אלא תורה הייבט אן מאיר זיין די אורות התורה, איז דאס איז וואס ער זאגט אז דער זמן פון לג בעומר ביז שבועות איז דער זמן וואס דער אייבישטער שיקט צו יעדער אידן סבלונות, דער חתן שיקט צו די כלה מתנות, און די מתנות דאס איז די כוחות וואס דער אייבישטער גיבט אונז אז מען זאל זיך קענען צוגרייטן צו קבלת התורה ווי עס דארף צו זיין און אנקומען צו חג השבועות כדבעי למהוי. איז על דרך זה טייטשט דער הייליגער בארדיטשובער דא אויכעט אז דאס איז דער רמז אין תורה פון גל עד אז פון דעם טאג פון לג בעומר הייבט זיך אן מאיר זיין די עדיים די תכשיטים פון מתן תורה. דערנאך קומט צו גיין דער אלטער רבי אין זיין מאמר אין דעם עד הגל הזה און ער איז מבאר וואס איז דאס דער ענין פון דעם עד הגל הזה וואס איז דאס דער רמז בנוגע צו צו חג ומתן צו לג בעומר און וואס איז דער קשר צו לג בעומר מלשון גל, דער גל וואס וואס יעקב אבינו האט אוועק געמאכט אוועק געשטעלט צווישן אים און לבנ'ן. איז אויף דעם איז איינער פון די ביאורים אין דעם ענין זייער א רייכער ענין. אז דער גל, זעט מען דאך אז וואס איז דער מושג פון א גל? א גל של אבנים. לכיורה וויבאלד אז יעקב האט דאך געוואלט מאכן א מחיצה, לבן איז דער סמל הטומאה, סמל הסטרא אחרא, סמל הקליפה, לבן הארמי, לבן הרמאי, די רמאות, און די אלע עניינים וואס לבן באווייזט, לבן ביקש לעקור את הכל, וואס דאס איז דאך דער סמל רמז אויף דעם סמך מ', און אויף די אלע עניינים בלתי רצויים, דער שטן המקטרג. פון צווייטן זייט שטייט יעקב אבינו מיט זיינע קינדערלעך און ער וויל מאכן א גל, א מחיצה. איז אז מ'וויל מאכן א מחיצה, ווילסט דאך מאכן א מחיצה, מאך א שטארקע מחיצה, מאך א וואנט, א כותל של אבנים, דער ניין, ער מאכט א גל. א גל האט אין זיך צוויי פארקערטע זאכן, פון איין זייט א גל איז א מחיצה טאקע, פון צווייטן זייט אבער א גל איז א מחיצה פון שטיינער וואס ליגן איינער אויפן אנדערן, וואס באווייזט אז בעצם איז דאס נישט קיין אמת'ע מחיצה, מ'קען דאס שטענדיג מבטל זיין. וואס איז טאקע די הסברה אין דעם? איז די הסברה אין דעם טאקע אז היא הנותנת. דאס איז טאקע געווען די כוונה פון יעקב אבינו, ווי רשי דאס מרמז אויפן פירוש דארטן אויף על התורה, אז די וואס וואס אז בשעת ער האט אים געמאכט דעם דעם דעם ברית, בשעת ער האט געמאכט מיט אים דעם דעם דעם צוזאמענגעשטעלט מיט אים, און זיי האבן געמאכט א א א החלטה, ווען זיי האבן בשעת זיי זענען געשטאנען על הגל מיט אים אפגערעדט און געמאכט מיט אים דעם ברית אז איז געווען אז אני לא אעבור אליך ואתה לא תעבור אלי איך גיי נישט אריבער גיין דיין פלאץ דו וועסט נישט אריבער גיין מיין פלאץ אבער וואס שטייט אין פסוק לרעה לרעה איז רשי טייטשט לרעה אי אתה עובר אבל אתה עובר לפרקמטיא וואס דאס הייסט אז פון איין זייט טאקע איז טאקע אי אתה עובר, איז דא א מחיצה, איז דא א גל, אבער דער גל איז די מטרה איז נישט אז עס זאל אינגאנצן זיין א הפסק אן קיין שום שייכות, ס'איז נאר לרעה אי אתה עובר, אבער לפרקמטיא, ווייל דאס איז דער ענין פון מקח וממכר און די ענינים אויף דעם, איז גראדע זאגט ער אז דאס איז יא עובר. וואס איז דער אויסטייטש אין עבודת השם? איז אויף דעם קומט צו גיין חסידות און טייטשט א מורא'דיגער אויסטייטש אין עבודת השם וואס דאס איז דער כללות הענין פון לג בעומר, דער ענין פון ר' שמעון בר יוחאי. ס'איז דא א ענין פון א גל א מחיצה, ס'איז דא לבן און ס'איז דא יעקב. וואס בכללות אז מ'טייטשט דאס אויס אין עבודת השם איז דאס דער ענין פון רוחניות און גשמיות. יעקב אבינו באווייזט אויף כללות הענין פון קדושה, פון תורה, פון הייליגקייט, פון געטליכקייט, פון א אידן. און דאס איז יעקב ובניו. פון צווייטן זייט שטייט א לבן, לבן באווייזט אויף די וועלט, אויפן עולם הזה הגשמי והחומרי, און ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, עולם הזה הגשמי המלא קליפות וסטרא אחרא, שהרשעים גוברים בו. און דאס איז דער ענין פון לבן, שטייט פון די אנדערע זייט. איז דארף דאך זיין א גל און א מחיצה, ס'איז דא א מחיצה פון עניינים פון קדושה, פון געטליכקייט, פון אלוקות, פון אידישקייט, און צווישן דער ענין פון וועלט און עולם הזה און גויאישקייט און די אלע ענינים פון וועלט וואס איז מלא קליפה וסטרא אחרא. און אויף דעם דארף זיין א גל, א מחיצה, א מחיצה וואס איז מפסיק צווישן דעם ענינים הגשמיים און ענינים הרוחניים, ענינים פון קדושה, ענינים פון קליפה, ענינים פון אלוקות, ענינים פון עולם הזה. איז אויף דעם קומט צו גיין תורה און זאגט עד הגל הזה אז ס'איז דא מער נישט ווי א גל, ס'איז נישט קיין מחיצה של אבנים. לרעה ולא לטובה, דאס הייסט אז דער ענין פון גשמיות און רוחניות אז זאל זיין, דארף זיין א מחיצה, זאל זיין לרעה ולא לטובה, אז חס ושלום א מענטש דארף וויסן זיין אז ער טאר זיך נישט, חס ושלום אריינפאלן אין עולם הזה, אין עניינים הגשמיים, עניינים החומריים, און דארף זיין א מחיצה. א איד דארף וויסן אז ס'איז דא קדושה, ס'איז דא קליפה, ס'איז פארהאן טוב, ס'איז פארהאן רע, גשמיות און רוחניות, און ס'דארף זיין א מחיצה. און די עניינים הגשמיים דארפן זיין ביי אים מופרך. און עניינים הרוחניים דארפן זיין ביי אים דער עיקר, און ס'דארף זיין א קלארקייט און א בפירוש'ע מחיצה צווישן ענייני עולם הזה און ענייני קדושה. אבער יחד עם זה זאגט מען אבער דאס איז נאר לרעה. אבער לפרקמטיא, און וואס איז דער ענין פון פרקמטיא, דאס איז דער ענין וואס רופט זיך אן אין חסידות עבודת הבירורים, אז א מענטש דארף וויסן זיין אז דער תכלית הכוונה פארוואס זיין נשמה איז אראפגעקומען אין וועלט, די הייליגע נשמה וואס איז א חלק אלוקה ממעל ממש איז נתלבש געווארן דא אין עולם הזה הגשמי אין א גוף גשמי אין עולם הזה הגשמי כדי נישט ער זאל אנטלויפען פון עולם הזה נאר פארקערט ס'דארף זיין לפרקמטיא מ'דארף זיך מתלבש זיין אין עולם הזה און מאכן פון וועלט א דירה לו יתברך מאכן פון וועלט א כלי צו אלוקות. און מאחד זיין, מאחד זיין עליונים ותחתונים, מאחד זיין גשמיות מיט רוחניות, מאחד זיין אלוקות מיט וועלט, און דאס איז דער רמז וואס איז דווקא א גל און נישט קיין מחיצה, ווייל דער רמז הענין איז אז דער תכלית איז אז א איד דורך עבודתו דארף ער מזכך זיין די וועלט, מתקן זיין די וועלט, און מאכן פון די וועלט א דירה פארן אייבערשטן, און דעמאלט פארקערט דעמאלט ווערט עס א עולם האחדות, וואס דער גילוי הענין וועט דאך זיין לעתיד לבוא. און דאס איז וואס שטייט אז ווען משיח וועט קומען וועט זיין ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר, ס'וועט נתגלה ווערן אויף דער וועלט און מ'וועט זען במוחש ווי די גאנצע וועלט איז א דירה לו יתברך דורך די עבודת הבירורים וואס אידן די גאנצע ימי הגלות איז ארבעט מען און מ'ארבעט אין עולם הזה און אחד מכם גולה לברבריא ווי ס'שטייט אין מדרש אידן גייען אין גלות מ'גייט אין גלות אין דעם מדינה אין יענער מדינה און א איד געפינט זיך אויף דער וועלט און ער נוצט די עניינים הגשמיים פון עולם הזה, ער נוצט דאס כדי לשם שמים, ובכל דרכיך דעהו, מאכן פון וועלט א כלי, מאכן פון וועלט אז וועלט זאל זיין א איידעלע וועלט, א מזוכך'דיגע וועלט, א געטליכע וועלט, כל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו, איז דורך דעם איז מען מחבר, מען איז מבטל די מחיצה, מען איז מרפא די מחיצה, און מען מאכט אז די וועלט זאל ווערן א דירה לו יתברך. איז אט דער ענין, אט דאס איז געווען דער אויפטוהן פון רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי איז געווען דער וואס האט אנגעהויבן מרפא זיין די מחיצה. מחצתי ואני ארפא, ווי עס שטייט אין פסוק. מחצתי, ווי שטייט אין מדרש אז דאס איז די אלע מחיצות וואס דער אייבישטער האט געמאכט. בזמן הזה איז דא מחיצות, און די אלע מחיצות וואס איז דא וואס מיר רעדן די מחיצות פון גשמיות מיט רוחניות, די מחיצות צווישן געטליכקייט מיטן וועלט, די מחיצות צווישן עולמות הרוחניים עולמות הגשמיים, וכו' וכו', איז די אלע מחיצות מחצתי ואני ארפא, טייטשט ער אין מדרש אז דער אייבישטער לעתיד לבוא וועט מרפא זיין, ער וועט אויסהיילן און מרפא זיין מלשון רפואה, אט די אלע מחיצות, און נאך א מאל וועט נתגלה ווערן דעם אייבישטענס געטליכקייט וועט מאיר זיין דא אין עולם הזה הגשמי, און ס'וועט ווערן איין און איינציגע מציאות. ווער האט אנגעהויבן מרפא זיין אט די מחיצות? אט דאס איז געווען, דאס איז געווען רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי וואס ער האט אנגעהויבן, ער האט אנגעהויבן מגלה זיין סודות התורה. רבי שמעון בר יוחאי איז געווען א תנא וואס ער איז געווען אין די שווערסטע צייטן פון זמן הגלות. דווקא איז ער געשטאנען אין א מורא'דיגע צייט, ר' שמעון בר יוחאי שטייט דארטן און ער ברענגט אינעם מאמר פונעם אלטן רעבן אז ר' שמעון בר יוחאי האט געהאט די נשמה ניצוץ פון משה רבינו פון צד אחד און ער איז געווען א ניצוץ פון מלך המשיח, דאס הייסט אז רבי שמעון בר יוחאי נעמט זיך פון די הויכע מדריגות פון משה און משיח. ווי ס'ברענגט זיך טאקע אין ספרים אז לג בעומר, פארוואס זאגט מען טאקע לג בעומר מיט א בית? הגם אז אינעם נוסח התפילה ווי מ'פירט זיך ביי אונז זאגט מען לעומר, און פון דעסטוועגן רופט מען דאס לג בעומר, ברענגט זיך אין ספרים הקדושים אז לג בעומר איז בגימטריא משה, וואס דאס איז ווייל ר' שמעון בר יוחאי האט געהאט א נשמה פון משה רבינו, און דארטן גיבט ער צו אז ביי נשמה איז אויך געווען נשמתו של משיח, און דערפאר געפינט מען ביי רבי שמעון בר יוחאי אז ער איז געווען דער וואס איז געשטאנען אין חרן אין די שווערסטע צייטן, ער איז געווען אין זמן נאך חורבן בית המקדש, אינעם זמן פון גלות רומי וואס איז געווען די שווערסטע צייטן וואס ער אליין האט דאך געדארפט אנטלויפן דרייצן יאר זיין אין א מערה, און ער האט געדארפט זיין אין אן אופן וואס ער האט נישט געקענט, ער האט זיך געדארפט אפבהאלטן פון זיי וכו' וכו'. און דווקא רבי שמעון בר יוחאי אין די שווערסטע צייטן פון חשך הגלות האט ער מגלה געווען די גרעסטע סודות התורה און די גרעסטע עניינים, בפרט ביום לג בעומר ווי ער ברענגט אז דעמאלט איז געווען די הידרא, די אידרא זוטא וואס ברענגט זיך אין סוף זוהר וואס רבי שמעון בר יוחאי האט געברענגט זיי אלע תנאים די תלמידים און זיי זענען געווען דעמאלט צוזאמען מיט זיי און ער האט זיי געזאגט אז היינט גייט ער מגלה זיין סודות און רמזים וואס ער האט קיינמאל נישט מגלה געווען. סודות אזעלכע וואס וועט נתגלה ווערן ערשט לעתיד לבוא תורתו של משיח. און דאס האט רבי שמעון בר יוחאי אנגעהויבן אין יום לג בעומר, האט אנגעהויבן מאיר זיין יא די גילוי אור המשיח דורך די תורה וואס ער האט מגלה געווען. און ביי רבי שמעון בר יוחאי געפינט מען אז ער האט מחבר געווען דער ענין האחדות, יא, פונקט פארקערט פון דעם גל און די מחיצה, ער האט מרפא געווען, ער האט מזכך געווען, ער האט מאחד געווען, ערשטנס אין תורה, ער האט מאחד געווען נגלה דתורה מיט פנימיות התורה, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין די מאמרים, ער איז מאריך אין דעם אין נאך מאמרים שפעטער, און רבי מהר"ש איז מבאר באריכות דער ענין, אז ס'איז געווען ביי ר' שמעון בר יוחאי געפינט מען א זאך וואס מען געפינט נישט ביי אנדערע תנאים, און בכלל געפינט מען אז ס'איז דא תנאים וואס עיקר עניינם איז געווען נגלה דתורה, דאס איז רובם פון די תנאים. ווי ווי די גמרא זאגט אויף רבי יהודה, אמוראים רב יהודה, אז וואס איז געווען עיקר תנויי בנזיקין הוה וכו', ס'איז געווען יעדער תנא יעדער אמורא האט געהאט וואס איז עיקר עניינם, וואס בכללות ביי רוב תנאים ואמוראים איז התעסקותם געווען אין נגלה דתורה. ס'איז געווען טאקע אויכעט תנאים וואס האט זיך מתעסק געווען אין פנימיות התורה, אין סודות התורה, ווי מ'געפינט בנוגע נחוניא בן הקנה ברענגט זיך, יא ספר הבהיר, ספר הקנה, דאס הייסט אז ס'איז געווען ביי תנאים איז געווען תנאים וואס האבן מגלה געווען סודות התורה, און ס'איז געווען ביי תנאים וואס האבן מגלה געווען נגלה דתורה, דער איינציגער וואס מען געפינט ביי אים יא אז ער איז געווען אין ביידע עניינים, און אין ביידע עניינים איז ער געווען מיטן גרעסטן שטורעם מיטן גרעסטן תוקף, איז געווען רבי שמעון בר יוחאי. פון איין זייט רבי שמעון בר יוחאי איז דאך געווען דער תנא פון פנימיות התורה, ער איז געווען דער וואס האט מגלה געווען, ער איז געווען דער ראש החבורה וואס ער האט מגלה געווען די אלע סודות אין פנימיות התורה ווי מען געפינט אין זוהר, און פון צווייטן זייט ר' שמעון בר יוחאי איז איינער פון די גרעסטע תנאים אין תורה שבעל פה, פון די חמשה תלמידים וואס העמידו תורה שבעל פה. ביז ווי דער אלטער רבי זאגט אין א מאמר אז כמעט נישט דא קיין איין מסכתא אין שס וואס איז נישט מוזכר רבי שמעון בר יוחאי, דאכט זיך דער לשון אז ס'איז נישטא קיין מסכתא אין שס וואס איז נישט מוזכר רבי שמעון בר יוחאי, אדער קיין פרק בש"ס, דאס הייסט אז זיין נאמען דערמאנט זיך אין משניות ריבוי פעמים. דאס הייסט אז ער איז געווען פון די גדולי התנאים סיי אין נגלה און סיי אין פנימיות און ער האט געמאכט דעם יחוד, דעם חיבור, האט אראפגענומען די מחיצה, אזוי איז דאך פנימיות התורה, סודות התורה, בלשון סוד, דאס איז דאך דער נאמען, סודות, דאס איז באהאלטענע תורה, נסתר שבתורה, און נגלה שבתורה דאס איז באופן הגלוי, איז געקומען צו גיין רבי שמעון בר יוחאי דורך דעם וואס ער האט יעמאלט אנגעהויבן מגלה זיין, טאקע געווען נאר לתלמידיו, יחידי סגולה, אבער דאס וואס ער האט געהייסן אז מען זאל עס שרייבן, ווי דער זוהר דערציילט אז ער האט גערופן רב אבא און האט אים געהייסן עס אראפשרייבן עס זאל בלייבן לדורות, ביז איז געקומען די צייט און דער ענין איז נתגלה געווארן לכל, איז דער ענין, דאס הייסט אז ביי רבי שמעון בר יוחאי האט זיך אנגעהויבן דער ענין פון דעם ביטול המחיצה אין תורה, פון מאחד זיין נגלה דתורה און פנימיות התורה. און דורך דעם האט זיך אנגעהויבן די ביטול המחיצה אויכעט אין עולם אין וועלט, די מחיצה צוווישן עליונים ותחתונים, די מחיצה צוווישן גשמיות און רוחניות, די מחיצה צוווישן קדושה און קליפה, אז די אלע עניינים פון עולם הזה ווערן נתברר ונזדכך, ס'ווערט אלץ אויסגעאיידלט, מ'זעט ווי וועלט ווערט איידעלער און איידעלער און מ'איז מגלה דעם אחדות הוויה בעולם. וואס שפעטער איז געקומען צו גיין נאכדעם במשך הדורות, דער אריזל ותלמידיו, ביז ס'איז געקומען צו גיין דער בעל שם טוב, דער הייליגער בעל שם טוב ותלמידיו הקדושים וואס זיי האבן מגלה געווען תורתו של רשבי און געמאכט פון דעם א דרך אין עבודת השם, אז מען קען דאס לערנען תורת החסידות, פנימיות התורה, און מען קען דאס פארשטיין, און מען קען זיין א כלי דאס פארשטיין בשכל אנושי, אראפטראגן דאס און פארשטיין דאס און לעבן מיט דעם, און עס אראפברענגען אין עבודת השם בחיי היום יום, וואס דאס איז דער ענין פון דעם גילוי פון אחדות השם. וואס מען ווייסט אז דער בעל שם טוב האט מגלה געווען, וואס דאס אלץ איז דורך תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, וואס מען זעט אין וועלט זאל מען זען דעם אמת'ן גילוי פון אחדות הוויה, ווי ס'איז ווי וועלט גופא שרייט אין עוד מלבדו, וואס דער יסוד איז נתגלה געווארן, דאס איז תורתו של רשבי, וואס ער האט געמאכט דעם אחדות פון וועלט מיט געטליכקייט אלץ א הכנה צו דעם גילוי פון מלך המשיח. וואס דערפאר ברענגט זיך טאקע אראפ דער באוואוסטער סיפור וואס איז ידוע דער סיפור בנוגע צו לג בעומר וואס ער דערציילט אין פרי עץ חיים שער הכוונות אז אין לג בעומר אז ס'איז געווען איינער פון די תלמידי אריזל וואס ער איז געווען ר' אברהם הלוי וואס ער פלעגט וואס ער פלעגט ער איז געווען פון די נשמות וואס פלעגט וויינען אויפן חורבן ער איז געווען פון די גרעסטע וואס איז געשטאנען אויף אים אז ער האט געזאגט אז ער איז א ניצוץ פון ירמיהו הנביא דאס הייסט ביי אים איז געווען דער ענין פון חורבן בית המקדש דאס איז געווען זיין עבודה ער איז געווען דאס איז געווען זיין עיקר ענין און ער פלעגט זאגן נחם בכל יום ווי ס'ברענגט זיך אראפ איז דא כמה נוסחאות, דער נחם פלעגט דאס זאגן אין שמונה עשרה, ער פלעגט דאס זאגן אין ברכת המזון, ווי ס'איז געווען, וואס איז ווי, וואס איז געווען זיין הנהגה. אבער ער פלעגט זאגן תפילת נחם, תפילת נחם דאס איז די תפילה וואס מיר זאגן דאס מער נישט אין תשעה באב ביי מנחה, איינמאל א יאר. און ער פלעגט עס זאגן בכל יום. און ער פלעגט עס זאגן אפילו אין ימים וואס מ'זאגט נישט קיין תחנון, אויך פלעגט ער עס זאגן. אין ימי מועדים וכו'. און ס'איז געקומען צו גיין לג בעומר, איז געווען א קפידא, ווי ס'דערציילט זיך דער אריז"ל האט אים געזאגט אז ס'איז געווען א קפידא און רחמנא ליצלן ער איז נענש געווארן אויף דעם א שווערן עונש. פארוואס? ווייל רבי שמעון בר יוחאי האט געהאט א קפידא, ווי קומט עס אז ביום שמחתו אין לג בעומר האט ער געזאגט נחם? וואס ווי דער רבי פלעגט דערציילן די מעשה כמה פעמים, אין לג בעומר פלעגט דער רבי זיך קאכן אינעם סיפור, ס'איז דאך א דבר פלא. רבי אברהם הלוי פלעגט זאגן נחם, בכל יום ויום, און ער פלעגט זאגן נחם לפי כמה נוסחאות אפילו אין ימי ימים טובים אויכעט, אדער חול המועד, אדער יום טוב, אפילו שבת, ווי זאל נאר נישט זיין געווען זיין הנהגה, אבער ער פלעגט עס טון אין ימי שמחה. איז די אלע אנדערע ימי שמחה האט מען נישט געהאט קיין טענות. ס'איז געקומען צו גיין לג בעומר, איז דארטן איז געווארן א טענה פון רבי שמעון בן יוחאי מיט א קפידא, ווי קומט עס אז ביום שמחתו של רבי שמעון בן יוחאי זאגסטו נחם? וואס איז טאקע די הסברה דווקא יעמאלט? איז דער ביאור אין דעם, לפי וואס מען דערפירט דעם ענין, וויבאלד אז רבי שמעון בר יוחאי איז געווען א ניצוץ פון משה רבינו און א ניצוץ פון משיח, און רבי שמעון בר יוחאי האט מגלה געווען די ענינים פון תורתו של משיח, ער האט אנגעהויבן לג בעומר מגלה זיין און גרייטן וועלט צום גילוי המשיח, איז לפי זה איז פארשטאנדיג אז ס'קומט צו גיין אזא טאג ווי לג בעומר. איז דעמאלט נישט שייך צו צו צו וויינען אויפן חורבן בית המקדש, דעמאלט איז מאיר הארת המשיח בעולם, אינעם טאג פון לג בעומר, אין דעם טאג וואס רשב"י האט מגלה געווען די רזין דרזין, די סודות שבסודות, און דעמאלט האט מאיר געווען די הארת המשיח איז בכל שנה ושנה, בפרט די אידן וואס זענען זוכה, און לערנען פנימיות התורה, איז דאס מער בפנימיות, אבער אלע אידן האבן א שייכות צו רבי שמעון בר יוחאי, וויבאלד רבי שמעון בר יוחאי איז דאך געווען רבי שמעון בר יוחאי לכל, ווי ס'ברענגט זיך די ווארט הידוע וואס ברענגט זיך אין בית אהרן ברענגט ער פון ברענגט ער יא אז מה הקדוש ברוך הוא לכל, אף רשב"י לכל. אז רבי שמעון בר יוחאי איז א איד וואס ער האט זיך איבערגעגעבן לכל עם ישראל דיכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין איז מצד דעם איז דאך אלע אידן האבן א שייכות צו רבי שמעון בר יוחאי און דערפאר זעען מיר אז לג בעומר איז א יום שמחה אין אלע עולמות אין אלע אידן און אלע סארטן אידן אפילו פשוטים שבפשוטים פרייען זיך אין לג בעומר ס'איז א שמחה גדולה ביותר לכל העולם כולו וואס דאס איז מצד דעם וואס רבי שמעון בר יוחאי איז לכל ווי אז ס'קומט צו גיין אזא מין טאג, איז מאיר אין דער וועלט הארת המשיח, ווייל דאס איז ר' שמעון בר יוחאי וואס ער האט געגרייט די וועלט און מגלה געווען אורו של משיח בעולם דורך דעם ענין פון פנימיות התורה. איז במילא גיין צוריק צו דעם פסוק, דאס איז דער פשט עד הגל הזה, זאגט דער אלטער רבי אז ס'קומט צו גיין דער טאג פון לג בעומר, דער הוד שבהוד, וואס דאס איז א גאנצער ענין וואס נישט אריינגיין איצטער פארוואס דווקא הוד שבהוד וואס דאס איז די לעצטע פון די מידות,

ער האט געמאכט יהי רקיע בין מים למים, ער האט געמאכט א רקיע ווי זיין מבדיל, און ער האט געמאכט ס'איז דא הבדלות און ס'איז דא מחיצות, און ס'איז דא מחיצות צווישן עליונים ותחתונים, מחיצות צווישן גשמיות און רוחניות, וכו' וכו', טאקע דא א גל, און ס'דארף זיין א גל, ווייל א איד דארף וויסן אז עולם הזה הגשמי דאס איז נישט זיין וועלט, זיין וועלט דארף זיין אלוקות, תורה ומצוות, אבער. אט דאס וואס איז א גל דווקא, ווייל די תכלית הכוונה איז נישט אז מען זאל בלייבן אפגעריסן חס ושלום, נאר די תכלית הכוונה איז אז מען זאל מאכן פון דעם א גל, פון מען זאל מאכן פון דעם, מען זאל מאחד זיין און מחבר זיין, אז סוף כל סוף אז דורך עבודתם של ישראל, וואס א איד וואס לערנט פנימיות התורה און ער לערנט וועגן אחדות הוויה אין וועלט, זאל ער מגלה זיין אין וועלט ווי אזוי ס'זעהט זיך אז כל כוונת הצמצום איז בשביל הגילוי, כל כוונת המחיצה איז כדי מ'זאל עס מזכך זיין מחצתי ואני ארפא, אננעמנדיג אין תורה, אראפנעמען די מחיצות צווישן נסתר שבתורה און נגלה שבתורה, אז די ענייני הנסתר שבתורה קומען אראפ בגילוי, ווי מ'זעהט אז עס איז נתגלה געווארן דורך תורת החסידות, און בפרט דורך חסידות חבד וואס איז מגלה די עניינים פון פנימיות התורה און עס מלביש באופן של הבנה והשגה. אז יעדער איינער קען דאס פארשטיין און יעדער איינער קען זיך צוטראגן צו דעם און דאס אראפברענגען אין עבודה בחיי האדם בחיי היום יום. און פון דעם קומט מען צו צו דעם צווייטן טייטש אין דעם עד הגל הזה, אין דעם ענין פון גל, לג בעומר, וואס דער רבי מהרש אין זיינע מאמרים גיט צו, אז אזוי ווי ס'איז פאראן דער ענין פון עד הגל הזה איז פאראן אויכעט נאך א רמז אין תורה, אין תנך אויף דעם ענין פון גל וואס דאס איז דער פסוק גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך וואס דוד המלך אין תהילים אין קוף יט בעט ביי דעם אייבערשטן גל עיני אז דער אייבערשטער זאל אים מגלה זיין די אויגן און ואביטה נפלאות מתורתך זען די נפלאות שבתורה וואס דאס איז דאך דער זעלבער ענין ממש פון לג בעומר דער ענין פון נפלאות מתורתך ווי די מפרשים טייטשט דער של ה הקדוש אז די נפלאות שבתורה גייט אויף די עניינים פון סודות התורה, דער צמח צדק איז דאס מבאר אויכעט אויפן פסוק אין זיין ביאורים אויף תהלים, אז דאס איז דער עניין פון די כוונות און די פנימיות און די נפלאות, די עניינים פון פנימיות התורה וואס געפינען זיך מתורתך אין תורת הנגלה. זאל ער זען די נפלאות דאס איז וואס דוד המלך בעט זיך ביי דעם אייבערשטן אז זאל זיין טאקע די חיבור צווישן די פנימיות התורה און נגלה דתורה, אז מתורתך אין תורת הנגלה זאל ער זוכה זיין צו קענען זען די נפלאות די פנימיות התורה וואס געפינט זיך אין דעם, און דאס איז דאך געווען מעלתו של רשב י ווי מיר האבן געזאגט פריער, איז ממילא זאגט דער רמז שבתורה גל עיני, דווקא גל לג בעומר, בעט א איד ביי דעם אייבערשטן, גל, אז דער אייבישטער זאל ביי אים עפענען די אויגן. אז זאל אראפגיין די מחיצות המעלימות, און מען זאל קענען טאקע האבן ליכטיגע אויגן און קענען זען, אין תורתך אין נגלה דתורה, די גילוי פון פנימיות התורה, און נאך מערער, ווי מיר האבן גערעדט פריער, זען אין וועלט, ווי אזוי וועלט איז פארבונדן מיט דעם אחדות הוויה, מען זאל זען דעם אייבערשטן, דעם חיות אלוקי, געטליכקייט אין יעדער פרט אין יעדער מציאות פון דער וועלט ווי דער בעל שם הקדוש האט מגלה געווען דעם לעולם הוויה דברך ניצב בשמים אז בכל רגע ורגע ווערט די גאנצע התהוות פון די גאנצע וועלט יש מאין מחדש ממש און דער ענין איז מאיר אין לג בעומר און אויף דעם קומט צו גיין א איד און בעט זיך אז גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. און דער רבי רש ב אין זיינע מאמרים, בפרט אינעם המשך תרס ו, איינע פון די גרויסע באוואוסטע המשכים וואס דער רבי רש ב האט מגלה געווען, די יום טוב של ראש השנה תרס ו, יא, די טיפסטע און די רייכסטע המשכים אין חסידות וואס דארטן איז ער מגלה טיפע עניינים פארבונדן טאקע מיט תורתו של משיח, און שרייבט ער דארטן דעם מאמר פון לג בעומר, וספרתם לכם, ברענגט ער דארטן אין סוף מאמר אז יום לג בעומר איז דער טאג פון מתן תורה פון פנימיות התורה, אזוי שרייבט דער רבי נשמתו עדן דער רבי רש ב. שפעטער דער פריערדיגער רבי ברענגט עס אויכעט אין תש ד גיט צו נאך ביאורים אויף דעם. יא, דאס הייסט אז דער טאג פון לג בעומר דאס איז א מורא'דיגער טאג וואס דעמאלט איז דא דער גילוי פון מתן תורה פון פנימיות התורה. און ווי דער רבי. איז דאס מסביר אין די מאמרים פון לג בעומר, א וואס איז טאקע דער פשט שבזה, דער ווארט אז דאס איז די מתן תורה פון פנימיות התורה, איז טאקע פארבונדן מיט דעם וואס מיר האבן אלץ גערעדט, וואס איז דער ענין פון מתן תורה, ס'איז דאך ידוע וואס ס'רעדט זיך ארום אין דעם מדרש הידוע, אז וואס איז געווען דער אויפטו פון מתן תורה, לכאורה איז דאך תורה געווען פאר מתן תורה אויכעט, וואס איז נתחדש געווארן מתן תורה, ברענגט זיך טאקע אראפ אז וואס דער מדרש הידוע אין מדרש תהלים אז ס'איז געווען פאר מתן תורה איז געווען א גזירה משל למלך שגזר ואמר בני סוריה לא יעלו לרומי בני רומי לא ירדו לסוריה אז זאל נישט זיין א מחיצה המפסקת צווישן עליונים און תחתונים צווישן רומי און סוריה און דערנאך איז ביטל הגזירה ואמר אז מ'קען ארויף די בני רומי קענען אראפגיין אין סוריה בני סוריה קען גיין אין רומי און ווי די מדרש טייטשט דאס אויס אז ביז מתן תורה איז געווען א גזירה א מחיצה צווישן עליונים ותחתונים עליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה ס'איז געקומען צו גיין צו מתן תורה האט דער אייבישטער געזאגט ניין איצטער איז הייבט זיך אן א נייע תקופה תחתונים יעלו למעלה עליונים ירדו למטה און דעמאלט האט זיך אנגעהויבן וירד השם על הר סיני ואל משה אמר עלה אל השם דאס הייסט אז דער אויפטו פון מתן תורה איז געווען נישט נאר דער ענין פון תורה תורה איז געווען פאר דעם אויכעט דער חיבור וואס תורה מאכט צווישן וועלט מיט געטליכקייט באופן אז וועלט מיט אלוקות ווערט איין און איינציגע זאך רוחניות און גשמיות דאס האט זיך אויפגעטון אין מתן תורה דאס איז אבער געווען בנוגע נגלה דתורה און דערנאך איז געקומען צו גיין רבי שמעון בר יוחאי, און ער האט געפועלט דעם חיבור פון עליונים ותחתונים אין פנימיות התורה, ענינים פון סודות, רמזים און נסתרות און זאכן וואס זענען אינגאנצן העכער פון שכל, אינגאנצן העכער פון גילוי, זענען אראפגעקומען דא למטה אין דער וועלט און נתגלה געווארן, ס'איז געווארן די צובראכן די מחיצה פון די סודות התורה, און ס'איז אנגעהויבן נתגלה ווערן דא למטה, איז ממילא קומט אויס אז טאקע עס איז דער זעלבער תוכן פון מתן תורה. און דערפאר ווערט עס אנגערופן טאקע הילולא דרשבי, ווי דער רבי טייטשט הילולא, הילולא מלשון חתונה, אזוי ווי א חתונה איז א ענין פון א חיבור פון איש ואישה, אבער דאס איז דער ענין פון א חתונה, און דאס איז די שמחת חתונה, יא, על דרך זה דער חיבור פון הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, און דער חיבור פון עליונים ותחתונים, דאס האט זיך אלץ אויפגעטון אין לג בעומר אין פנימיות התורה און חג השבועות אין נגלה דתורה. איז ממילא וויבאלד אז מ'שטייט אין אזא גרויסער זמן אין אזעלכע גרויסע טעג, זאל דער אייבישטער העלפן טאקע. ווי דער רבי זאגט אין א מאמר אז דער זמן פון לג בעומר איז א זמן וואס יעדער איד דארף זיך בעטן און מעורר זיין, אויסבעטן, זאל זיין גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, אז מ'זאל עפענען די אויגן. און ווי דער רבי טייטשט דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, די בקשה איז נישט אז ס'זאל נתגלה ווערן די נפלאות, די נפלאות זענען שוין נתגלה געווארן, רשבי האט עס שוין מגלה געווען, ס'געפינט זיך דא אויף דער וועלט, דער חיסרון איז אין די אויגן, דאס הייסט אז אונזערע אויגן דארפן ווערן נזדכך, גל עיני, מיר בעטן דעם אייבערשטן ער זאל אונז עפענען די אויגן און מגלה זיין, יא, מיר זאלן מזכך זיין אונזערע אויגן אז מיר זאלן זוכה זיין זען, פארשטיין, און דערהערן און דערפילן אט די עניינים פון פנימיות התורה בגלוי אין וועלט, און מיר זאלן זען טאקע ווי אזוי מחצתי ואני ארפא, ווי אזוי ס'ווערט די רפואה פון די מחיצה, דער גל, ווערט נתגלה ווי דער גאנצער גל און די מחיצה איז שוין געווען אין תחתונים כדי טאקע אז זאל נתגלה ווערן די אחדות הוויה דא למטה, און ווי דער רמב ם פירט אויס, ווי מען געפינט זיך איצטער אין די טעג וואס מען איז מסיים לימוד הרמב ם, די וואס לערנען שלשה פרקים רמב ם, איז ווי דער רמב ם איז מסיים בספרו אז באותו הזמן לא יהיה עסק כל עולם כולו אלא לדעת את הוויה בלבד,

זאל מען טאקע זוכה זיין אז ומלאה הארץ דעה את הוויה, און דער הייליגער רוזשינער טייטשט טאקע אז דער גל עד, ער ברענגט אויך אין דעם רמז, אז גל עד איז מרמז אויף לג בעומר, און ער טייטשט אז עד איז אותיות דע, ענין הדעת, וואס רשב י האט מגלה געווען דעם ענין הדעת בעולם, און גל עד איז גל דע, דאס הייסט אז דעמאלט איז די התגלות פון דעת אין וועלט, דעת אין געטליכקייט, זאל טאקע זיין בגלוי ממש זאל מען זוכה זיין, אט א דעם לג בעומר, זען טאקע ווי אזוי ס'איז מקויים אט די אלע עניינים זאלן זען בגלוי ממש דעם ומלאה הארץ דעה את הוויה כמים לים מכסים, די גילוי תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, די גילוי נפלאות שבתורה, דעם תורה חדשה מאתי תצא, תורתו של משיח, און זאל זיין בהתגלות אין וועלט, און מ'זאל זען בגלוי אין וועלט דעם ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר, אמן כן יהי רצון.